שלום וברכה צו א משהו מער, און גיימיר רעדן א משהו מער וועגן די פראטעסטן, די דעמאנסטראציעס וואס שפילן זיך אפ אין די לעצטע טעג אין מדינת ישראל. די דעמאנסטראציעס פראטעסטירן קעגן א פלאן וואס איז אויפגעברענגט געווארן דורך די יעצטיגע רעגירונג, די ניי איינגעשוואוירענע רעגירונג, וועגן שינויים אין די געריכטליכן סיסטעם אין די דזשודישעל ברענטש פון די גאווערמענט, וויאזוי מען וואלט עס באצייכנט אין די פאראייניגטע שטאטן. איז די שאלה פארוואס וויל מען מאכן, פארוואס זוכט די רעגירונג צו מאכן שינויים, און פארוואס זענען די קעגנערס דערפון אזוי אויפגעברויזט? איז זענען דא צוויי. עיקר נקודות וואס שפילן דא מיין איך אזוי זעהט עס אויס זייער א גרויסע ראלע. אין די גאנצע פרשה. איז לאמיר קודם אנפאנגען, לאמיר אריבערשפרינגען צו די סיסטעם פון די פאראייניגטע שטאטן, און זעהן וויאזוי ס'גייט דארטן, און עט זיין גרינגער צו פארשטיין וואס אין וואס אין מדינת ישראל איז אנדערש אז ס'האט זיך געקענט מאכן אזא מצב.

און אזוי האבן מיר אין אמעריקע צוויי ברענטשעס, צוויי אפטיילונגען, צוויי צווייגן פון די רעגירונג, ס'איז דא די לעדזשיסלעטיוו ברענטש און די דזשודישעל ברענטש. די לעדזשיסלעטיוו ברענטש, די לעגי די לעגיסלאטיווע אפטיילונג פון די רעגירונג, איז סענאט און קאנגרעס. סענאט און קאנגרעס מאכן געזעצן. יא, איז א געזעץ פארשלאג ווערט געברענגט, מען שטימט דערויף, אויב גייט עס דורך דעם פראצעדור מיט די אויף די אופן וויאזוי ס'דארף זיך דארטן פירן, ווערט עס געזעץ. נאכדעם איז דא די יוריסדיקציע, די דזשודישעל ברענטש, וואס דאס איז די סופרים קאורט, די געריכט סיסטעם, וואס יענץ טייטשט אפ צו די געזעץ וואס קאנגרעס האט געמאכט שטימט מיט די קאנסטיטוציע. ס'דארף שטימען מיט די אויב ס'איז סותר די קאנסטיטושען. קאנגרעס און סענעט האבן דורכגעפירט א געזעץ, אבער אין די קאנסטיטושען איז דא א סעיף, איז דא א שורה וואס זאגט פארקערט ווי דעם, ווערט דאס געזעץ אויס געזעץ. איז אזוי, ס'איז דא א קאנסטיטושען, און נאכדעם איז דא די סענעט קאנגרעס, די לעגיסלאטיווע אפטיילונג פון די רעגירונג וואס מאכט נייע געזעצן, און קעגן דעם איז דא די דזשודישעל ברענטש, די סופרים קאורט, דאס העכסטע געריכט, וואס האט דעם כח, נישט אזוי ווייט דעם כח, ס'האט די אויפגאבע מחליט צו זיין, צו זען אויב ס'שטימט אפ, זיי טייטשן אויס די קאנסטיטושען, קאנסטיטושען זאגט אזוי, לאמיר נעמען דעם פאל, ס'שטימט, ס'שטימט נישט, אויב פאסט עס נישט אריין, אטאמאטיש איז די געזעץ אויס געזעץ, ווייל די קאנגרעס און סענאט האבן נישט דעם כח צו אווערריידן, זאגן אנדערש ווי ס'שטייט אין די קאנסטיטושן. אמעריקע, די געריכטליכע סיסטעם און די אופן פון מאכן געזעצן, אלעס איז אוועקגעשטעלט אויף א פריערדיגן יסוד צו וואס יעדער איז מסכים. מ'קען זיך קריגן וואס די קאנסטיטושן מיינט, אבער יעדער איז מסכים אז דאס שטייט אין די קאנסטיטושן, און די קאנסטיטושן איז יעדן מחייב. יעצט אין מדינת ישראל פעלט עס, אין מדינת ישראל איז נישט דא קיין קאנסטעטושען, נישטא קיין קאנסטעטוציע, ס'איז קיינמאל נישט, ס'איז קיינמאל נישט אויסגעארבעט און אוועקגעשטעלט געווארן. יעצט מדינת ישראל איז נישט די איינציגסטע דעמאקראטישע דעמאקראטיע איבער די וועלט וואס האט נישט קיין קאנסטעטושען, אבער דא קומט אריין נאך א נקודה אז די באפעלקערונג, די צוזאמשטעל, איז זייער שארף צוטיילט מיט געוויסע עקרונות, מיט געוויסע יסודות'דיגע זאכן, מער ווי אין אנדערע פלעצער, מער ווי אין די אנדערע לענדער ווי למשל די יונייטעד קינגדאם, ניו זילאנד, און קענאדע, וואס האבן אויך נישט קיין געהעריגע פארמאל אוועקגעשטעלטע קאנסטיטושן. איז די די גרינדער פון מדינת ישראל האבן געשריבן, געלאזט שרייבן, אן אזוי גערופענע דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, אומאפהענגיקייט דעקלעראציע, מגילת העצמאות, און דארטן האבן זיי געשריבן, דארטן שטייט יא אז אז א קאנסטיטוציע גייט נאך אפגעשריבן ווערן און מסודר ווערן, אבער ס'איז קיינמאל נישט געשען. ס'איז נישט געשען וועגן פארשידענע סיבות, קודם גראד ווען די מדינה איז געגרינדעט געווארן האט מען זיך גראד געטראפן אין א מלחמה מיט פינף פון די אראבישע שכנים, און נאכדעם האבן זיך אנגעהויבן סכסוכים, ס'האבן זיך אנגעהויבן רייבערייען, צווישן די די אנטי דת חברה וואס איז געווען א זיי זענען דעמאלטס זיכער געווען אין טשארדזש זיי האבן געהאט די מאנאפעלי אויף די רעגירונג און די רעליגיעזע איז צווישן די רעליגיעזע זענען געווען אזעלכע וואס האבן געטענה'ט אז אז מען דארף נישט צו מען טאר אפילו נישט אוועק שטעלן קיין קאנסטעטושען ווייל ס'איז שוין דא די הלכה איז ווי קומסטו דו שרייבן דא נייע עיקרים נייע יסודות וויאזוי צו פירן א לאנד ווען ס'איז שוין דא די הלכה. אפילו די מער ליבעראלע עלעמענטן אין די רעליגיעזע שטרעמונגען פון די ציוניסטישע באוועגונג וואס האבן שוין לאמיר זאגן יא מסכים געווען אז ס'איז דא א מקום פאר א קאנסטיטושן האבן אויך געוואלט אבער אז די קאנסטיטושן זאל שענקן זייער ברייטע רעכטן פאר די אזויגערופענע רבנות ס'הייסט פאר די רבנישע קערפערשאפט וואס איז מטעם המדינה. זיי האבן געוואלט האבן זייער ברייטע רעכטן און די אנדערע די אנטי דת די סעקולערע האבן נישט מסכים געווען, קיצור דאס איז געווען איינס, ס'איז געווען נאך פארשידענע סיבות, ס'איז געווען פאליטישע, געאגראפישע, כל מיני זאכן און מצבים און חששות, די מציאות איז געווען אז קיין קאנסטיטושן איז קיינמאל נישט געשריבן געווארן. די געריכטליכע סיסטעם פון מדינת ישראל באשטייט פון א געמיש פון געזעצן און השפעות, ס'איז נישט קיין אוועקגעשטעלטע געהעריגע סיסטעם, נאר עס איז א געמיש פון פארשידענע עלעמענטן. די עיקר, די שטערקסטע השפעה אויף די געריכטליכע סיסטעם אין מדינת ישראל האט עפעס וואס הייסט קאמאן לאו. קאמאן לאו הייסט אז א געריכט פסק'נט אייביג אויפ'ן סמך אדער מיט א פשעטל וויאזוי ס'איז געדרינגען פון א פריערדיגע געזעץ וואס א פריערדיגע געריכט האט שוין גע'פסק'נט. ס'הייסט לאמיר זאגן אז ס'איז געווען א משפט דעמאלטס און דעמאלטס, איך ווייס מיט צען יאר צוריק, וועגן אזא און אזא פאל, און יענע געריכט האט, יענע ריכטער האבן גע'פסק'נט אזוי און אזוי, איז במילא ווען ס'קומט אונטער א נייע זאך וואס איז ענדליך צו יענץ, בארגט מען אויס יענע פסק צי בויט מען אויף יענעם פריערדיגן פסק און שוין. אין אנדערע ווערטער די קאמאן לאו קוקט אן א פרעצעדענט ווי מען רופט עס, א זאך וואס איז שוין געשען פריער קוקט מען אן ווי דאס איז יעצט געזעץ, אז א געריכט האט אזוי גע'פסק'נט איז דאס געזעץ, און במילא ווען ס'מאכט זיך א נייע היכי תמצא גייט מען פסק'נען אויפ'ן סמך וויאזוי ס'לאזט זיך דרינגען און פארשטיין וויאזוי מען קען אויסטייטשן יענע פריערדיגע געזעץ, די פריערדיגע פרעצעדענט. סאו דאס איז די, מ'זאגט די בעיסיק, בעיסיק יסוד, די עיקר יסוד איז קאמאן לאו. די צווייטע עלעמענט מיט א שטארקע השפעה אויף די מדינת ישראל געריכט סיסטעם איז עפעס וואס הייסט סיוויל לאו. סיוויל לאו איז א סט געזעצן וואס האבן זיך אנטוויקלט אין יוראפ און האבן זיך פון דארטן פארשפרייט איבער א גרויסע חלק פון די היינטיגע דעמאקראטישע וועלט. איז ס'נעמט אריין אסאך סארטן געזעצן און זייער אסאך לענדער נוצן די יענע געזעצן אדער נוצן זיי יענע געזעצן אלס א סמך אויפצובויען פרישע, כ'מיין ס'איז אויך א געוויסע יסוד אין די וועלט פון משפט, אין די געריכטליכע וועלט בכלל פון די היינטיגע דעמאקראטישע וועלט וואס אסאך נוצן. בכל אופן האט עס א גרויסע השפעה. איז ווייטער אין מדינת ישראל די יסוד איז קאמאן לאו אז מ'קוקט אויף א פריערדיגע פרעצעדענט, ס'דא א שטארקע עלעמענט אויך פון סיוויל לאו, נאכדעם איז דא כל מיני השפעות וואס קומען פון די לעצטע פאר הונדערט יאר, און ס'האט אסאך צו טון מיט די פארשידענע בעלי בתים וואס האבן געהערשט, וואס האבן קאנטראלירט די שטח וואס מדינת ישראל איז אויפגעשטעלט געווארן אין די לעצטע תקופות, ווי למשל די אטאמאנישע, דאס הייסט די טערקישע אימפעריע, די בריטישע אימפעריע, און ס'דא פארשידענע השפעות פון איסלאמישן געזעץ, רעליגיעז איסלאמישן געזעץ, ווייל ס'וואוינען אזויפיל אראבער, אזויפיל מוסולמענער, אין מדינת ישראל, און להבדיל אלף אלפי הבדלות איז אויך דא השפעות פון פארשידענע הלכה הלכה זאכן וואס האבן זיך בהכרח אריינגעריסן און משפיע געווען, דאס הייסט אפילו יענע האבן נישט געוואלט אדער וואלטן נישט געוואלט דאס געשענט אויטאמאטיש אז ס'איז דא אזויפיל אידן וואס וואוינען אין דעם פלאץ אויטאמאטיש האט דאס א השפעה אויף די אויף דעם לעגאלן סיסטעם. סאו נאכדעם איז דא נאך איין זאך אז ס'איז דא אזויגערופענע חוקי היסוד, דאס הייסט בעיסיק לאס, דאס זענען זאכן וואס זענען אויסגעשמועסט געווארן אין די התחלה ביי די אין די ערשטע תקופה פון די התייסדות המדינה ווען מדינת ישראל איז געגרינדעט געווארן, און זיי וואלטן געווען זאכן וואס מען וואלט געדארפט נעמען אין באטראכט אויב מען וואלט ווען געשריבן א קאנסטיטושען, וואס איז אבער למעשה נישט געשריבן געווארן, און די אבער מיט וואס די העכסטע געריכט, די סופרים קאורט, די בגץ, רעכנט זיך יא זייער שטארק. סאו, תמצית הדברים איז אזוי, מדינת ישראל האט נישט קיין קאנסטיטושען, די געזעץ סיסטעם אין לאנד איז א צוזאם מיש, א געמיש און א צוזאם כאפ פון פארשידענע אנדערע סיסטעמס, פלאס השפעות פון די געריכט סיסטעם און פון געזעצן וואס זענען איבער געבליבן אדער האבן משפיע געווען פון פריערדיגע תקופות ווי למשל פון די טערקן, פון די ענגלענדער און פון אנדערע. סאו נעמט מען יעצט צוזאם די צוויי זאכן אז ס'איז נישט דא קיין קאנסטיטוציע צו וואס יעדער איז מסכים פון איין זייט, פון די אנדערע זייט איז די באפעלקערונג אזוי צוטיילט און אזוי פארשידנארטיג, ס'איז צוטיילט צווישן זייער שטארק קודם צווישן רעליגיעז און אומרעליגיעז, און נאך פארשידענע אנדערע ליינס ביי וואס די באפעלקערונג ווערט צוטיילט, איז טרעפט מען זיך מיט איז זייער שווער צו טרעפן א איינהאנטליכקייט א איינשטימיגקייט א הסכמה וויאזוי צו וואס יעדער איינער זאל מסכים זיין ווען ס'קומט צו געזעץ. וואס איז געשען דא? וואס האט זיך אויסגעשטעלט איז אז די העכסטע און לעצטע אויטאריטעט אין די מדינת ישראל'ס סיסטעם, אין די געזעץ סיסטעם, איז די בגץ, וואס דאס איז די עקוויוועלענט פון די סופרים קאורט אין די פאראייניגטע שטאטן. מדינת ישראל האט א פארלאמענט וואס איז די כנסת, וואס דאס איז די עקוויווילענט פון סענעט און קאנגרעס. דאס דארף זיין און איז די לעדזשיסלעטיוו ברענטש, די לעגיסלאטיווע אפטיילונג פון די רעגירונג וואס מאכט געזעצן. אבער די מציאות האט זיך אויסגעשטעלט אז די סופרים קאורט אין מדינת ישראל, די בגץ, האט א שטערקערן כח, האט א כח אפצואווארפן, אפצושטימען און אנולירן א געזעץ וואס די פארלאמענט האט געמאכט. די פארלאמענט לאמיר זאגן מאכט א געזעץ, קומט די בגץ, די סופרים קאורט, דאס העכסטע געריכט, און זאגט אז זיי זענען נישט מסכים דערמיט, ס'איז אומגעזעצליך. אבער אומגעזעצליך אויף וועלכן סמך? איז ווי געזאגט, די געזעצליכע סיסטעם, די יסודות, די סטראקטשער, די לעגאלע בנין אויף וואס די מדינת ישראל, געריכט סיסטעם שטייט, איז קיינמאל נישט געהעריג געווארן געהעריג אוועקגעשטעלט און פארמולירט, סאו דאס מיינט אז די ריכטער האבן זייער אסאך פלאץ אויסצוטייטשן זאכן כפי ראות עינם, און זיי באנוצן זיך זייער זייער שטארק דערמיט, ווי געזאגט, מיט א פרעסעדענט וואס איז געווען פריער. יעצט די זאך איז נאר דא דא נאך א נקודה, און דאס איז איינע פון די טענות פון די רעכטע די וואס ווילן מאכן א שינוי אגב, ס'איז נישט נאר די רעכטע, כ'מיין, דאכט זיך אז אזוי ווייזן די אויספרעגן, אז רוב רובם לאנד, אפילו מער לינק געשטימטע עלעמענטן, מער די מער מענטשן פונעם לינקן לאגער, פונעם לינקן פאליטישן לאגער, זענען אויך מסכים אז דא דארף זיין א שינוי, ווייל די זאך וויאזוי ס'איז איז נישט באלאנצירט. וואס טייטש נישט באלאנצירט? אז די בגץ, די סופרים קאורט, דאס העכסטע געריכט, האט דאס לעצטע ווארט. דאס הייסט אז די די פארלאמענט קען אפשטימען מאכן א געזעץ, אבער למעשה איז די געזעץ סוף כל סוף תלוי אין די מיינונג פון די ריכטער, און די ריכטער האבן נישט קיין יסוד וואס יעדער האט מסכים געווען אויף וועמענס סמך זיי זאלן קענען מקבל זיין און אפווארפן, דאס הייסט אין די אונטערשטע שורה האט דאס העכסטע געריכט דאס לעצטע ווארט, און דאס לעצטע ווארט מיינט נישט אויסטייטשן די קאנסטעטושען, נאר ס'מיינט מחליט זיין כפי ראות עיניהם צו ס'איז געזעצליך אדער נישט. דא נאך א נקודה. אז דאס העכסטע געריכט, די ריכטערס אינעם העכסטן געריכט ווערן אויפגענומען אפיציעל דורך א געוויסע קאמיטעי, אבער ס'איז א מציאות, ס'איז א פאקט אז די השפעה פון די קאמיטעי איז בעיקר אונטער די קאנטראל, אין א גרויסע חלק אונטערן קאנטראל, פונעם סופרים קאורט אליין, דאס הייסט פונעם פונעם דזשודישיערי סיסטעם אליינס, דאס הייסט אז די ריכטערס, בפועל איז עס אזוי, אויף פאפיר איז דא א קאמיטעי מיט דאס, אבער די גרעסטע השפעה איז בלייבט ביי די ריכטערס פון די העכסטע געריכט אליין, זיי זענען דע פאקטא בפועל מחליט ווער ס'זאל זיי ערזעצן, ווער ס'זאל זיי איבערנעמען. ס'הייסט אין אנדערע ווערטער וואס קומט אויס איז א מין מציאות אז דאס געריכט פסק'נט אויפן סמך פון פריערדיגע פרעצעדענטן, און די פריערדיגע פרעצעדענטן זענען געקומען פון מענטשן וואס האבן זיי אויפגענומען. אזוי קומט עס אויס. ס'איז נישט פונקטליך אזוי, ווייל א פרעצעדענט קען זיין פון פערציג יאר צוריק אויכעט, אבער ס'לויפט בערך אויף אזא מין קו, אויף אזא מין סיסטעם, אז משה נעמט יענקל, יענקל נעמט שלמה, און ס'פארשטייט זיך אליין אז אז משה נעמט יענקל נעמט ער אויף דעם יענקל וואס שטימט מיט זיין וועג פון אנקוקן זאכן, מיט זיין וועג פון אנקוקן דאס געזעץ, און מיט זיין מין קוק וויאזוי ער פארשטייט אז דאס לאנד דארף גיין. און די שינויים וואס די יעצטיגע רעגירונג פרובירט צו מאכן, און ס'איז נאכנישט געווארן געזעץ, בסך הכל האט עס די. נייער יוסטיץ מיניסטער, דער נייער דזשאסטיס מיניסטער וואס איז איינגעשוואוירט געווארן פון די נייע רעגירונג, וואס איז געשטעלט געווארן פון די נייע רעגירונג וואס איז נארוואס איינגעשוואוירט געווארן, ער האט אנאנסירט א פלאן פון מאכן שינויים, רעפארמען, אינעם סיסטעם, און די רעפארמען נעמען אריין קודם צו באגרעניצן די מאכט פון די פונעם העכסטן געריכט, פון די סופרים קאורט, ס'הייסט די רעכטן וואס זיי האבן, וואס זיי מעגן אלס ווי ווייט זייער כח, ווי ווייט זייער השפעה גייט צו אריינצורעדן אין די הלוך ילך פון די פון די פירערשאפט פונעם לאנד, וועט ווערן באגרעניצט. נאך א זאך, אז די פארלאמענט, ווען די סופרים קאורט פסק'נט עפעס, דאס העכסטע געריכט טראגט ארויס א פסק, קען די פארלאמענט עס אפווארפן מיט א מאיאריטעט. ביז יעצט האט די פארלאמענט אויך געקענט אפווארפן פארשידענע פסקים פונעם העכסטן געריכט, אבער ס'איז געווען זייער שווער, מען האט געדארפט א סופער מאדזשאריטי, ס'זענען געווען פארשידענע שווערע תנאים כדי עס צו קענען אויספירן, יעצט לויט די רעפארמען גייט מען עס קענען אפווארפן מיט א רוב, די מדינת ישראל פארלאמענט באשטייט פון הונדערט און צוואַנציק בענקלעך, אויב איז דא איין און זעכציק שטימען וואס זענען קעגן יענעם פסק פונעם העכסטן געריכט איז די פסק אויס. נאך עפעס, אז די רעגירונג וועט האבן א גרעסערע דעה, מער השפעה, אין די קאנדידאטן פאר ריכטער, ווער ס'זאל אויפגענומען ווערן אלס מיטגליד אינעם העכסטן געריכט. העכסטע געריכט באשטייט פון פֿופֿצן ריכטערס. פֿופֿצן ריכטערס, די רעגירונג גייט האבן א גרעסערע ווארט, מער השפעה, ווער ס'זאל אויפגענומען ווערן אלס ריכטער. סאו וואס איז די ציל? וואס איז די ציל פון די רעפארמען? איז פשוט, צו איינשטעלן א ביסל א שטיקל באלאנס צווישן די לעגיסלאטיווע אפטיילונג און די דזשודישעל אפטיילונג, צווישן די דזשודישעל ברענטש און די לעגיסלעטיוו ברענטש, צווישן די וואס מאכן געזעצן און די וואס טייטשן אויס דאס געזעץ, דאס איז דאך די דזשאב פונעם סופרים קאורט, פונעם העכסטן געריכט, אויסצוטייטשן, איז זיי ווילן איינשטעלן אביסל באלאנס און יעדע איינער, כ'מיין אזוי איז די דעת הקהל אין אלגעמיין איז אז די סיסטעם איז טאקע צובראכן. ס'איז נישט גוט וויאזוי ס'איז וואס איז, וויאזוי די מצב איז יעצט פאר די שינויים איז נישט דא קיין באלאנס, די ס'העכסטע געריכט האט די אולטימעט פאוער, זיי האבן אסאך מער כח ווי די פארלאמענט, אז די פארלאמענט דארף מאכן געזעצן אבער זיי שטייען הילפסלאז קעגן די מאכט פונעם העכסטן געריכט, און די העכסטע געריכט מאכט אפ אויף יעדע זאך, זיי רעדן אריין אין יעדע אספעקט פון די לאנד פירערשאפט, פון די ווירטשאפט, פון אלעם, איבעראל זאגן זיי א ווארט וויבאלד ווי געזאגט קיין יסוד איז נישט אוועקגעשטעלט געווארן קיינמאל, איז דאס געזעץ דאס איז די איז די די העכסטע געריכט אליין מאכט אפ וואס די רעכט וואס זיינע אייגענע רעכטן זענען, אין אנדערע ווערטער ס'העכסטע געריכט איז מחליט וואו ער מעג אריינרעדן און אויף וויפיל ער מעג אריינרעדן, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער אולטימאט סמכות, איז וואס די יעצטיגע רעגירונג פרובירט צו טון איז אביסל אוועקנעמען פון דעם סמכות און געבן צוריקגעבן א חלק דערפון פאר די לעגיסלאטיווע ברענטש, פאר די לעדזשיסלעיט, פארן פארלאמענט, אז זיי זאלן האבן מער כח אריינצורעדן וואס איז געזעצליך און וואס נישט. געזאגט אז גענוג מענטשן, אריינגערעכנט א חלק פון די וואס פראטעסטירן, וואס פארפירן יעצט דערקעגן, זענען אין פרינציפל, טעארעטיש, זענען זיי מסכים מיט דעם אז דא דארפן זיין שינויים, אז דא דארפן קומען רעפארמען, זיי זענען נאר ברוגז בעיקר אויף ווער ס'מאכט די רעפארמען, ווייל די יעצטיגע רעגירונג, איז באשטייט פון זייער זייער א שטארק רעכטע, נאציאנאליסטישע און רעליגיעזע קאאליציע. די וואס פארפירן דערקעגן זענען נישט אזוי ווייט ברוגז אויף דעם געדאנק פון מאכן רעפארמען, הגם זיי דינגען זיך זיכער אויף געוויסע פרטים דערפון, צי ס'זענען געגאנגען צו ווייט צי נישט גענוג ווייט, אבער אפילו מען זינגט דעם ניגון, די מען זעט קלאר, אפילו ווער ס'זאגט עס נישט קלאר, דערשרייבט עס נישט קלאר, זעט מען צווישן די שורות אפילו, וואס די עכטע פחד זייערע איז, זיי האבן מורא אז וואס די רעגירונג וואס די יעצטיגע רעגירונג וועט טוהן מיט די שינוי מיט די נייע כח וואס די פארלימענט וועט באקומען. מורא פון פארשידענע דת זאכן וואס קענען אריינגעברענגט ווערן אדער אדער ווערן געזעץ אדער ווערן האבן א גרעסערע השפעה אויפן געזעץ און אויפן ארדענונג פונעם לאנד, נאכדעם איז דא די לינקע און אראבער האבן מורא אז זייערע רעכטן פארשידענע רעכטן וועלן פון זיי מער באגרעניצט ווערן אדער גאר צוגענומען ווערן פון זיי, ווייל איינמאל די פארלימענט באקומט אזא כח אין מאכן געזעץ און דיקטירן וואס מען זאל טון למעשה, נישט טעארעטיש, אזוי איז עס יעצט אז די פארלימענט זאגט טעארעטיש וואס מען קען טון אבער דאס לעצטע ווארט האט דאס העכסטע געריכט, איז יעצט וועט דאס לעצטע ווארט אין א געוויסן זין, נישט מיט אלעם, נישט אייביג און נישט אינגאנצן, אבער מער ווי ביז יעצט וועט דאס לעצטע ווארט אריבערגיין צום פארלימענט, און. אויב א רוב וועט דארטן זיין גענוג, און די רוב אינעם יעצטיגן פארלאמענט איז ווי געזאגט א קאאליציע פון נאציאנאליסט שטארק נאציאנאליסטישע און רעליגיעזע פארטייען, און במילא קענען זיי טון פארשידענע זאכן, מאכן געזעץ אדער אפשאפן אנדערע געזעצן פון וואס לינקע און אראבער און אנדערע האבן מורא. די טענה פון די צד שכנגד איז אז די מצב ביז יעצט איז געווען פארקערט, אז דאס העכסטע געריכט איז געווען לינק געשטימט, די עליט, די פירערשאפט, די וואס האבן פאקטיש קאנטראלירט די ארדענונג אין לאנד, זענען געווען לינקע, און אלעס איז געווען גענויגט צו לינקס, און זיי ווילן עס אביסל מער באלאנסירן און שלעפן צו רעכטס. איבער דעם טענה'ט מען זיך יעצט, קריגט מען זיך און מען שרייט אין די גאס, און דער שרייט אהער און דער שרייט אהין, שוין מ'עט זען ווער ס'וועט שרייען די העכסטע. ברכה און הצלחה.